דאס איז שיעור נאמבער נײַן אין הלכות נידה. כ'האב מאריך געווען אין שיעור נאמבער אַכט פארוואס כ'האב געמוזט רעדן וועגן די קליטאריס, דאס איז דער פלאץ ווי די פרוי ווערט זייער אראוזד, ס'איז די זעלבע ווי ביים מאן דער ראש הגיד, און כ'האב מאריך געווען נאך וועגן דעם גערעדט דערפון ווייל ס'איז דא זייער אסאך מענטשן וואס זיי כאפן נישט אז די פרוי מוז אויך צוקומען צום טעם, זי מוז אויך ווערן אראוזד, שי אלסא העז טו געט סאמטינג אוט אוו דיס, און ממילא האב איך גערעדט דערפון, און כ'האב מסביר געווען אז אסאך גיטין געשען וועגן דעם ווייל די מענער געבן זיך נישט אפ גענוג מיט די ווייבער. ס'איז דא נאך א טעם פארוואס כ'האב גערעדט וועגן די קליטאריס, און דעם שיעור גייט זיין וועגן דעם. יעצט, איך וויל מסביר זיין א זאך וואס מ'דארף וויסן, ס'ווערט געברענגט פונעם אר"י הקדוש אין שער קריאת שמע שעל המיטה, דאס איז פרק ה, זאגט דער אר"י הקדוש דארט, אז ווען מען לייגט זיך שלאפן דארף מען ליינען ערליך קריאת שמע שעל המיטה, ווייל מיט דעם טוט מען הרג'ענען די אלע מזיקים וואס דער מענטש האט באשאפן איבערן טאג. און מען רעדט דא פון דעם ענין פון דעם געוואלדיגע עבירה פון מוציא זיין זרע לבטלה, דאס איז די הארבסטע עבירה וואס דאס איז דא, און אויף דעם דארף א מענטש ארבעטן אז ער זאל מתקן זיין זיין נשמה כדי ער זאל זיין ריין פון די עבירה.

וואס אין דעם דארף געבוירן ווערן א קינד, אז ס'גייט ארויס אינדרויסן פאר די קליפת נוגה, און אין פרשת משפטים אין סבא דמשפטים ווערט געברענגט אז דאס איז אזאלכע קליפות וואס זיי טוען האנטן די נשמה און זיי לאזן עס נישט במנוחה, ווען א מענטש האט שלעכטע הרהורים קומט עס אויך פון דעם, דאס קומט אריין אין אים, ס'באמבאדירט אים. ס'דא דארט אזא מהלך

געזאגט. כ'ווייס נישט פארוואס דער בר מצוה בחור דארף דאס נישט מאכן, ווייל דער דין איז אז לא יומתו לא אבות על בנים ולא בנים על אבותם, אבער וואס זענען קליין, עס שטייט אין די גמרא אז א מענטש טוט די עבירות נעמט דער אייבערשטער צו די קינדער וואס זענען קליין וכדומה, ווייל סוף כל סוף זיי זענען געווען די ערבים פאר די תורה און אז מען האלט נישט די תורה שטראפט זיי דער אייבערשטער. יעצט דער טאטע איז פרייליך אז מען גייט אים נישט שטראפן פאר די עבירות פונעם קינד, הא בהא תליא דער קינד זאל זיין פרייליך אז מען שטראפט אים נישט פאר די עבירות פונעם טאטן, סאו דאס איז וואס די אר"י הקדוש זאגט דא.

זאגט די אר"י הקדוש והבן זאלסט פארשטיין סוד גדול הזה אז דאס איז זייער א גרויסער סוד. יעצט איז דער אר"י הקדוש מאריך און טאמער חלילה איינער האט געזינדיגט מיט א נקבה אויכעט, ס'איז נישט ער האט סתם מוציא געווען זרע ביד, דעמאלטס איז עס נאך הארבער, און מען קען עס נישט ארויסציען מיט קריאת שמע. אבער טאמער האט ער נאר געזינדיגט מיט די הענט, ער זאגט די אר"י הקדוש, אמנם צריך אדם להמיתם בכל לילה מען דארף עס יעדע נאכט הרג'ענען, ווי נאכדעם ברענגט ער צו די אר"י הקדוש פון זוהר אין פרשת בלק דף רי"א אז מען קען הרג'ענען אפילו טויזענטער פון די קליפות נאר מען זאל זאגן ערליך קריאת שמע שעל המיטה. יעצט. די קריאת שמע שעל המיטה מיינט מען נישט די קריאת שמע וואס מען זאגט ביי מעריב, ס'איז בכלל נישט, ס'איז לא ראי זה כראי זה. איך וועל ענק באלד זאגן וואס מען דארף אלץ זאגן, עטץ וועט זעהן אז דאס האט צו טוהן מיט דער געהעריגע קריאת שמע שעל המיטה וואס אונז ליין מיר מיט יושב בסתר, מיט דעם הארגעט מען עס. יעצט זאגט דער אר"י הקדוש מען דארף הארגענען כמספר הימים אשר חטא, למשל א מענטש איז געווען יונגער ער האט געזינדיגט די אלע עבירות, ווער עס דארף נאך אלץ אמאל מתקן זיין? דער אר"י הקדוש האט אונז געגעבן מספר תעניתים, היינט קען מען שוין דאס נישט איינהאלטן, אבער ליינען ערליך קריאת שמע קען מען.

קען פונקט אזוי געבוירן מזיקים ווען זי שפילט זיך ארום מיט איר קליטערעס, און זי ווערט אראוזד, פונקט אזוי ווי א מאן ווען סקומט פון אים ארויס זרע, ווייל בעסיקלי פון די פרוי קומט אויך ארויס זרע וואס סרייסט זיך אויס פון איר מקור, יעצט איר זרע איז רויט און סמוז נישט זיין אז סקומט גראד ארויס, סאיז דא אזא מין זאך וואס הייסט דם חימוד אויכעט, א פרוי דארף ציילן זיבן נקיים אויב מהאט זי געבעטן מוויל חתונה מיט איר פארוואס איך האב מורא סאיז ארויסגעקומען דם חימוד. זי האט דארטן אזא מין בלוט וואס איז נישט קיין נדה, ס'הייסט דם חימוד, און ווען דאס קומט ארויס איז עס, באשאפט עס פונקט אזאלכע מזיקים פונקט אזוי ווי א מאן מיט זיין זרע לבטלה. דאס לערנט אונז דער הייליגער אר"י הקדוש, זאגט ער וזה סוד וואס מ'זאגט לא תאונה אליך רעה ונגע לא יקרב באהליך. לא תאונה אליך רעה זה לילית, דאס איז די לילית וואס באווייזט זיך פאר מענטשן אין חלום, ווען מען זעט א פרוי, א שיינע פרוי, די פרוי איז דאך נישט דארט, נאר דאס איז לילית, ונגע זה הסמ"ך מ"ם, לא יקרב באהליך, אונז ווייסט מיר אהליך, דאס איז זה אשתך, דאס איז דיין ווייב. יעצט אין פרק י"א אין שער קריאת שמע שעל המיטה אין פרי עץ חיים זאגט דער אר"י הקדוש, כשרוצה אדם לישון ווען א מענטש וויל גיין שלאפן, נתבאר אצלינו, איז מבואר פאר אונז דאס וואס כ'האב פריער געזאגט. אין קריאת שמע שעל המיטה פרק ה', וועגן דעם וואס מען באשאפט מזיקים און די פרוי באשאפט אויכעט מזיקים, און מען דארף ערליך זאגן ויהי נועם און יושב בסתר, יעצט אין פרק י"א זאגט ער אז ס'איז נתבאר אצלינו, והנה באומרם קריאת שמע ווען ער זאגט קריאת שמע זאל ער מכוון זיין דארטן די אלע שמות, וואס כ'וויל נישט יעצט אריינגיין אין דעם, דאס איז לאו כמוך סבלות דא, מען זאל מכוון זיין אמר ונעשה רצונו, אז מען טוט דעם רצון פון אייבערשטן.

דאס ווערט אלץ הארבער און הארבער און הארבער, ויש מי שחושב בזכר, ער טראכט דעמאלטס אזוי ווי ער מאכט משכב זכר און מוציא קרי. ויש מי שמשמש ברוק פיו, ער פאטשקעט ארום מיט די שפייעכץ פונעם מויל ס'זאל אים בעסער גיין און מוציא קרי. און ממילא די זעלבע אז טאמער מאכט מען חלילה פאר איינעם מציצה בפה, ס'איז זייער הארב, ויש און ס'דא

יעצט זאגט דער אר"י הקדוש, יעדע עקסטערע איז א הארבערערע עבירה, און ער זאגט תיקונים אויף יעדן עקסטערע וואס מען דארף אלץ טון. יעצט, ער ברענגט דא תיקונים, אבער אונז ווייסט מען דער עיקר איז מען זאל עס נישט טון נאכאמאל דאס איז דער גרעסטער תיקון. יעצט אזוי ווי ביי א פרוי איז אויך שייך אז זי זאל האבן דעם פגם פון הוצאת זרע אדער פון זיך שפילן מיטן אבר, איז זאגט דער אר"י הקדוש אז זי דארף אויכעט שטארק מהרהר זיין ביי קריאת שמע ס'זאל זיך נישט אריינכאפן אין איר די חיצונים. יעצט פארוואס האב איך דאס מאריך געווען? ס'האט דאך נישט אזוי ווייט מיט הלכות נידה. איך האב מאריך געווען דערין ווייל איך וויל מעורר זיין, פונקט ווי א מאן טאר נישט מען זאל זיך לאזן שפילן מיט זיין אבר, א זכר, די זעלבע טאר א נקבה אויך נישט. און פונקט אזוי ווי ס'איז שכיח אז ליידער בחורים שפילן זיך צווישן זיך, די זעלבע איז שכיח אז מיידלעך שפילן זיך צווישן זיך, און זיי מיינען אז זיי טוען נישט קיין איסור ווייל ביי זיי איז נישט דא דער עוון פון זרע לבטלה, וויל איך זיי זאגן,

כ'על ווארטן ביז דער טאטע וועט שטארבן און איך וועל אים הרג'ענען. און יעצט, אין פסוק מ ב שטייט ויגד לרבקה, ס'איז געזאגט געווארן פאר רבקה את דברי עשו בנה הגדול, מ'האט געזאגט פאר רבקה'ן די רייד פון עשו אז ער וויל הרג'ענען יעקב'ן, זאגט רש י ווער האט געזאגט, זאגט רש י ברוח הקודש הוגד לה, מה שעשו מהרהר בלבו, אזוי זאגט רש י, ס'איז א לשון פון בראשית רבה קאפיטל. ט. על כל פנים ותשלח האט זי געשיקט ותקרא ליעקב בנה הקטן, און זי האט גערופן יעקב דער קלענערער זון, ותאמר אליו הנה עשו אחיך מתנחם להרגך, ער וויל דיך הרג'נען, ועתה בני שמע בקולי, הער מיך אויס, וקום ברח לך אל לבן אחי חרנה, אנטלויף צו לבן מיין ברודער אויף חרן, וישבת עמו ימים אחדים עד אשר תשוב חמת אחיך, זאלסט זיצן מיט אים געציילטע טעג ביז דער צארן פון דיין ברודער וועט אראפגיין. עד שוב אף אחיך ממך, ביז ס'וועט אראפגיין די צארן פון דיין ברודער, ושכח, און ער וועט פארגעסן, את אשר עשית לו, וואס דו האסט אים געטון, ושלחתי ולקחתיך משם, וועל איך שיקן און איך וועל דיך צוריק נעמען פון דארט. ולמה אשכל גם שניכם יום אחד, פארוואס זאלט עץ אלע געהארגעט ווערן ביידע אין איין טאג?

דער פסוק וויל מיך דא לאזן הערן, מען רעדט דאך דא פון רבקה, מען רעדט אז מען שיקט צו רבקה'ס ברודער, און יעצט זאגט די תורה אז רבקה איז אם יעקב ועשו. יעצט, צו פארשטיין דאס וואלט איך געוואלט זאגן א שטיקל דרש. ס'ווערט געברענגט פון הייליגן חתם סופר אין ספר תורת משה, אז ס'שטייט אלה תולדות נח, נח, נאכדעם שטייט ויולד נח שלשה בנים, את שם ואת חם ואת יפת. זאגט דער הייליגער חתם סופר, נח האט זיך אפגעהיטן אין ברית המעור, ער האט אבאכט געגעבן ער זאל נישט פוגם זיין מיטן אות ברית קודש, און ער האט קיינמאל נישט מוציא געווען קיין זרע לבטלה, איז קומט אויס אז ער האט קיינמאל נישט געהאט קיין אנדערע קינדער, ס'טייטש ווען מען איז מוציא זרע לבטלה געבוירט מען דאך די שדים מיט די רוחות, דאס הייסט די קינדער, ווען א מענטש שטארבט קומען זיי אין קבר און זיי זאגן העי דעדי וואס מאכסטו? און זיי רייסן אים אפ די הויט, וועגן דעם איז דאס די גרעסטע עבירה, הוצאת זרע, ווייל מען באשאפט מזיקים. דא אין ירושלים איז געווען מנהגים מ'האט געבלאזן שופר, דא אסאך מאל זאגט מען די קינדער זאלן נישט נאכגיין, די קינדער וואס זיי זענען אין א גוף גייען טאקע נישט נאך אין די פלעצער ווי מ'רופט עס אויס, אבער די אנדערע חברה, כ'ווייס נישט, מ'דארף וויסן וויפיל מורא זיי האבן פאר'ן שמש.

אזוי הייבט זיך אן פרשת תולדות. וואס מיינט דאס אז יצחק האט נישט געהאט קיין אנדערע קינדער נאר יעקב מיט עשו וואס ווערט געברענגט אין די פרשה, אבער אנדערע קינדער האט ער נישט געהאט ווייל ער האט קיינמאל נישט מוצא זרע געווען חלילה לבטלה. יעצט, די משנה ברענגט אז ביי פרויען כל היד המרבה לבדוק בנשים משובחת, ווי מער מ'איז בודק כסדר צו מ'האט נישט דעם דם נידות, איז מער משובח. יעצט, איך האב שוין גערעדט אין די שיעורים אז אונז פסק'ען מיר נישט אזוי ווייל מ'קען זיך אנקראצן און מאכן פראבלעמען, זאגט דארטן די גמרא, פארוואס? ווייל נשים לאו בני הרגשה, פרויען האבן נישט די הרגשה אזוי ווייט, יעצט כאטשיג די גמרא זאגט דאך אז נשים לאו בני הרגשה, נו נו. פון דעסטוועגן דאך איז עס א גרויסע מעלה אפילו ביי פרויען אז זאל נישט גליסטן צו די אלע תאוות. איז קען מען אפשר זאגן אז דאס איז אויכעט דער פשט אז אחי רבקה אם יעקב ועשיו, אז רבקה אמנו האט נאר געהאט די צוויי קינדער יעקב מיט עשיו, אז זי האט נישט געלייגט די הענט דארטן אויף יענעם פלאץ, אחוץ ווען זי האט זיך געדארפט בודק זיין.

יעצט וועגן דעם האב איך גערעדט וועגן די קליטאריס ווי ס'איז, ווייל וויבאלד אונז זעמער מחייב אז א פרוי דארף מאכן אסאך בדיקות, איז די קליטאריס איז אינגאנצן אין די פראנט, די בדיקות וואס זי דארף מאכן דארף זי מאכן ביי די וועדזשיינע וואס דאס איז ווייט פון די קליטאריס, און מ'קען צוקומען צו די וועדזשיינע אן דעם וואס מ'זאל טאטשן די קליטאריס פון די פראנט. דאס איז וואס די גמרא מיינט צו זאגן אז נשים לאו בני הרגשה, זיי מוזן נישט צוקומען צו מאכן א בדיקה דורך דעם וואס זאלן טאטשן די קליטאריס און זי זאל ווערן עראוזד אזוי ווי ביי א מאן, דאס איז וואס דאס מיינט, אבער דאס מיינט נישט אז פרויען האבן נישט קיין הרגשות, ווערן פונקט אזוי עראוזד ווי א מאן, און זיי קומען צו צו די זעלבע זרע לבטלה פונקט ווי א מאן. יעצט. און זעהן מיר דאך יעצט אז א פרוי, כאטשיג די גמרא זאגט אויף זיי אז נשים לאו בני הרגשה, ועם כל זה איז דא אן איסור זאלן זיך ארום שפילן, און ס'איז אויך דא אן איסור אז זאל נישט מהרהר זיין, און אויכעט אז עס זאל נישט קומען צו א מעמד אז זי זאל איר זרע חלילה פארלירן. און טאמער יא, זאגט דער אר"י הקדוש, דארף זי אויכעט תשובה טוהן און זי דארף ליינען קריאת שמע ס'זאל זיך נישט אריינכאפן אין איר די חיצונים. יעצט דאס אלעס איז געזאגט געווארן ביי א פרוי, ווייל זיי הייסן אינה בני הרגשה, מה שאין כן ביי א מאן איז די מעשה זייער הארב, ווייל א מאן הייסט בני הרגשה, בני הרגשה מיינט אז מען לייגט נאר צו די הענט לעבן דעם אבר און בפרט נאך חלילה אז מען רירט אן דעם אבר הייבט אן צו ווערן א קישוי אבר, און ער קומט צו חלילה צו זרע לבטלה, איז ממילא ביים מאן איז זייער הארב מען זאל זיך לייגן דארטן די האנט ביים אבר, און ס'איז אויכעט הארב מען זאל זיך נישט שפילן דערמיט, און אוודאי נישט לאזן אן אנדערן שפילן. יעצט, כ'האב ענק געברענגט דא פון אר"י הקדוש על פי קבלה אז א פרוי איז אויכעט מצווה אויף השחתת זרע, אז זי טאר דאס נישט משחית זיין. יעצט ס'איז דא אזאלעכע פוסקים וואס זיי האלטן אז א פרוי איז מצווה סיי זי זאל נישט משחית זיין איר זרע און סיי זי זאל נישט משחית זיין די מאנ'ס זרע. יעצט סוף פונעם שיעור, וועל איך רעדן אביסל וועגן דם חימוד, מען זאל האבן א ידיעה וואס דאס איז. כ'האב אויך געוואלט. צולייגן דא אז דאס אז די פרוי טאר נישט משחית זיין די זרע, לכאורה רעדט מען דא פון איר זרע, יעצט זי האט אבער אויכעט א וועג ווי זי קען נעבעך משחית זיין די זרע פון איר מאן, למשל אז זי דרייט זיך איבער, צו זי וואשט זיך אויס, צו זי איז משמש במוך, יעצט אין דעם איז דא א גרויסע מחלוקת אין די פוסקים צו משחית זיין איר זרע איז גאר הארבער ווי די מאן'ס זרע, כאטשיג זי איז דאך נישט מצווה אויף פרו ורבו נאר דער מאן, צו אז משחית זיין. די מאן'ס זרע איז אסאך הארבער ווי משחית זיין איר זרע. יעצט וועל איך ברענגען די פוסקים. יעצט ס'איז דא וואס זענען מורא'דיג מחמיר און זיי זאגן אז איר זרע איז נאך אסאך הארבער ווי די זרע פונעם מאן. יעצט אין חזון איש, אין הלכות אישות, סימן ל"ו אות ג, שטייט אזוי.

און זיי האבן חוטא געווען מיט זייער אייגענע זרע וואס זיי האבן עס מוציא געווען. יעצט פארשטייט זיך אז כל שכן טאמער זי טוט מוציא זיין די זרע פון איר מאן, זי טוט דאס משחית זיין, איז עס אסאך א גרעסערער איסור, און אין דעם איז דא א גאנץ אריכות וואס איך וויל אפילו נישט אריינגיין יעצט. דאס מיינט אויך אז ווען א פרוי וואוינט מיט איר מאן זאל זיך נישט איבערדרייען גראד, אדער זאל זיך נישט אויסוואשן, אבער זאל נישט משמש זיין במוך, זאל נישט אריינלייגן דארטן אזא וואטע כדי זי זאל נישט נתעבר ווערן. יעצט פארשטייט זיך טאמער זי איז א קראנקע, זי טאר נישט שוואנגער ווערן דארף זי פרעגן א רב וויאזוי זי זאל עס טון. יעצט אזוי ברענגט אויך דער ספר תורת חסד סימן מ ג אות י ט אז משחית זיין איר זרע איז הארבער ווי משחית צו זיין די זרע וואס זי האט באקומען פון איר מאן. יעצט מיט דעם פארשטייט מען אויך אין שולחן ערוך,

משחית זיין איר זרע, איז די תירוץ איז אז איר זרע וואס קומט פון איר גוף, נישט וואס זי באקומט פון דער מאן, איז אסאך הארבער. קומט אויס אז דאס טייטש אזוי, די שכבת זרע וואס איר מאן האט אין איר אריינגעלייגט, דאס איז דא א שיטה אז מען מעג עס אויסוואשן, זאל נישט מוזן ווארטן די פיר טאג פאר די וואס די ספרדים ווארטן, אדער די פינף טאג וואס די אשכנזים ווארטן, אבער די זרע וואס זי האט און איר גוף פֿון זיך, דאָס טײַטש, איר זרע, דאָס טאָר מען קײנמאָל נישט אױסװאַשן. קומט אױס, אַז אױסצוּװאַשן איר זרע, אָדער משחית צו זײַן איר זרע, איז נאָך אַ סך האַרבער, װי משחית צו זײַן די זרע פֿון אַ מאַן. אָבער למעשׂה, הײַנט ניצט מען נישט דעם היתר פֿון אױסװאַשן, דאָס נאָר אױף צו װײַזן, אַז משחית זײַן איר זרע איז נאָך גאָר האַרבער, װי צו משחית זײַן דעם מאַנס זרע. שוין, איז ביז יעצט האמער מברר געווען ביי א פרוי אז ס'איז אויכעט זייער הארב, יעצט גיי איך מברר זיין אביסל וואס טוט זיך ביי א מאן, ביי א מאן איז עס נאך הארבער. ביי א מאן שטייט אין שלחן ערוך אבן עזר אין הלכות אישות סימן כ ג סעיף ד, אסור לאדם שאינו נשוי, א מענטש וואס ער האט נישט חתונה געהאט איז א איסור לשלוח יד במבושיו, ער טאר זיך נישט לייגן די האנט דארטן, ביי די ערווה דארט ווי ער שעמט זיך, כדי שלא יבא לידי הרהור, ואפילו מתחת טבורו, אונטערן בעלי באטן, טאר ער אויך נישט לייגן די הענט, לא יכנס ידו שמא יבא לידי הרהור, טאמער ער וועט קומען צו א הרהור. יעצט דאס איז אזוי הארב אז די גמרא זאגט, רב טרפון זאגט, ווען איינער לייגט די הענט אונטערן בעלי באטן, אונטערן טבור, תקצץ, זאל מען עס אים אפהאקן. זאגט דארט די גמרא, אמרו האט מען אים געזאגט לרב טרפון ישב לו קוץ בכריסו אז ס'האט זיך אים אריינגעזעצט א קוץ, א דארן אין בויך, לא יטלנו זאל ער עס נישט נעמען, זאל מען נעמען האט ער געזאגט לא, זאגט די גמרא והלא כריסו נבקעת, דער בויך וועט דאך אים אויפפלאצן, און וועט ער דאך שטארבן, אמר לו מוטב תבקע כריסו, זיין בויך זאל אים אויפפלאצן ואל ירד לבאר שחת ער זאל נישט אראפגיין צום באר שחת. יעצט די גמרא איז אין מסכת נידה דף י ג עמוד ב', די זעלבע כעין זה איז דא א גמרא אין מסכת שבת דף ק י ח, אין תוס' איז דארט מברר אז דאס וואס מען האט גערופן רבינו הקדוש ווייל ער האט נישט געלייגט זיינע הענט אונטערן גארטל, איז אפילו ווען ער איז געווען שוין פארהייראט רבינו הקדוש האט ער אויך אויף זיך מחמיר געווען, ווייל דארט זאגט דארט די גמרא מסכת שבת אז טאמער איינער האט שוין חתונה געהאט איז נישט אזוי געפערליך אז ער.

אזוי זאגט דער מהרש"א. ס'ווערט אויך געברענגט דארטן אין כל היד אין מסכת נידה, אז נאר א פרוי מעג זיך כסדר בודק זיין, אבער א מאן ווער ס'איז זיך בודק כסדר אין זיין אמה צו זען צו ער האט געזען קרי, צו ס'איז ארויסגעקומען זרע, איז תקצץ, זאל מען עס אויך אפהאקן, ס'הייסט מ'טאר עס נישט טון. יעצט איז דא נאך א זאך, טאמער איינער דארף מאכן קטנים, איז טאמער דארף ער מאכן קטנים שטייט אין שלחן ערוך ואם השתין מים אויב ער גייט קטנים לא יאחוז באמה וישתין זאל ער נישט אנכאפן די אמה און ער זאל מאכן קטנים ואם היה נשוי אויב ער איז א פארהייראטער מענטש מותר איז מותר. ובין נשוי ובין שאינו נשוי סיי איינער וואס האט חתונה געהאט און סיי איינער וואס האט נישט חתונה געהאט לא יושיט ידו לאמה בכלל זאל ער נישט

און כ'האב מיט דעם רב גערעדט, כ'האב מיך אראפגעזעצט קעגן איבער אים, זאג איך אים איר ווייסט איר שטינקט ווי א גרף של רעי, מ'טאר נישט מאכן א ברכה לעבן אייך, און ס'איז מיר מורא'דיג שווער צו זיצן קעגן אייך און שמעקן, איר שמעקט ווי איר האט באקטנ'טע באפישטע אונטערהויזן. זאגט מיר דער רב, און ער גראדע א גרויסע רב, נישט סתם, זאגט ער מיר איך וויל אייך זאגן, איך זעה איר זענט א גרויסער עם הארץ, איך ווייס נישט צו מקוואות קענט איר וועמיר באלד זעהן אבער איך זעה אז איר ווייסט נישט אז ס'שטייט אין שלחן ערוך אז מ'טאר זיך נישט לייגן דארטן די הענט אויף יענעם פלאץ, ממילא איך האב מיך קיינמאל נישט געבאדן און דארטן זיך אנגערירט און מיך אפגעוואשן, זאג איך, וועגן דעם שמעקט איר טאקע ווי א בית הכסא. ווייס נישט ווער ס'דאווענט מיט אייך אין איין שול. בקיצור, זאג איך פאר דעם רב אזוי, איך מאך אסאך מקווה'ס פאר מענער, און איך זאג אן יעדן רב, איר זאלט שטעלן א וואש קלאוט, און מיט א וואש קלאוט מעג מען זיך זייפן באותו מקום. ס'איז דא צוויי היתרים, איינס איז אז ער טוט עס באקראי און נישט משפשף, וואשט זיך סתם ארום, און נאכדעם איז דא א היתר מיט א וואש קלאוט, ווייל א וואש קלאוט איז נישט מחמם. זאג איך, כ'האב נאכנישט געמאכט א מקווה וואס איך זאל נישט אנזאגן דעם רב ער זאל שטעלן א וואש קלאוט. זאגט ער מיר, wow דאס איז א מורא'דיגער היתר? זאג איך, א מחיה קען איך דאך, איך שטינק טאקע געפערליך, איך האב נאר נישט געוואוסט וויאזוי מען טוט איבערקומען דעם גמרא פון רב טרפון אז מען טאר נישט אנרירן באותו מקום. זאג איך, אים כ'וויל אייך זאגן, אין חידושי הריטבא אין נידה, דף י ג, עמוד ב', שטייט אזוי, וגדר גדול היא שגדר רב טרפון בדבר מפני חומר הדין.

נישט לתרומה. האלט די לחם חמודות אז מען טאר נישט, ברענגט דער מגן אברהם אז עס איז א ראיה נישט ווי די לחם חמודות. יעצט, דער עלי' רבה, דארטן אין סימן ג' אין סעיף קטן י ב, שרייבט אויף דעם וואס דער שלחן ערוך שרייבט מען זאל נישט אנכאפן באמה וישתין, זאגט ער אם לא במטלית עבה שאינו מחמם, זאגט קלאר אזוי ווי דער מגן אברהם. יעצט אין שלחן ערוך הרב, דאס איז דער בעל התניא שרייבט אויך די זעלבע אין סעיף כ ב, דמותר לאחוז באמה על ידי מטלית עבה שאינו מחמם, להשתין, מען מעג אנכאפן די אמה מיט א מטלית וואס איז נישט מחמם, מען זאל משתין זיין. יעצט אזוי ווייזט אויך אויס אינעם שך אין יורה דעה אין סימן קיף פאי בית. וואס שטייט דארטן אין סימן קיף פאי בית? דארט שטייט די הלכות פון לא ילבש גבר, שטייט דא אין שולחן ערוך ס'איז סעיף ג' אסור לחוך בידו בשער בית השחי,

זאגט דא דער שך בבגדו והבח כתב, ומפירוש רשי משמע דדווקא בית השחי אבל בית הערווה איז אסור אפילו על ידי בגד, ווייל מען האט דאך פריער געלערנט אז מען טאר עס נישט אנרירן, אזוי ווי ר' טרפון זאגט אז אין כל היד המכניס למטה מטבורו תקצץ. אזא הענט דארף מען אפהאקן. זאגט דער שך ועיינתי שם ברש י פרק שני, ולא משמע מידי, ס'איז נישט אזוי משמע. והא דנקט רש י בית השחי, פארוואס זאגט רש י נאר בית השחי, איז היא הדין בית הערווה, וכך כתוב בתוס' שם, דהא בית השחי ובית הערווה כו' מ'רעדט פון ביידע. ומההיא דריש פרק כל היד אין ראיה דאדרבה הא אמרינן התם זאגט דמטלית עבה מותר שאינה מחממת. זעה איך אז דער שך האלט אויכעט אז מיט א דיקע שמאטע איז נישט דא קיין ענין פון חימום. און אזוי זאגט טאקע דער חזון איש אויכעט, אז מ'רעדט פון סיי בית השחי און סיי בית הערווה, און ס'איז נישט דא קיין חימום מיט א שמאטע. יעצט אין חיי אדם כלל ג' סעיף ג' שרייבט ער אז מ'מעג אפילו להתחכך באמה, מ'מעג ארומרייבן די אמה, על ידי בגד עב אף שביד אסור אפילו לנשוי, אפילו מיט די האנט. טאר מען נישט אפילו פאר א פארהייראטן, אבער מיט א בגד מעג מען, כמבואר בשלחן ערוך אורח חיים סעיף ג' סעיף ט ז, און דער משנה ברירה ברענגט עס אויכעט, און דארטן אין סעיף ג' אין סעיף קטן ל', און דער ערוך השלחן ברענגט עס אויכעט דארטן אין סעיף ג' אין סעיף ו' יעצט קומט אויס אפילו א בחור

יעצט אין סעיף ט ז שטייט לא הותר לנשוי לאחוז באמה אלא להשתין אבל להתחכך לא, ארומצורייבן זיך דארטן טאר ער נישט. עס קומט אויס אזוי, זיך שפילן דארטן און ארומצורייבן טאר נישט נישט קיין פארהייראטער און נישט א בחור, טאמער אבער אנצוכאפן צו מאכן קטנים דעמאלטס איז א חילוק צו ער איז פארהייראט און צו ער איז נישט פארהייראט. יעצט איז אבער דא דער היתר אז מען מעג עס מאכן מיט א בגד עבה, מעג מען נישט זיך חלילה ארום רייבן, נאר צו געבן א וואש זיך אפ אזוי ווי מען זאגט, אינמיטן באדן זיך צו אינמיטן נעמען א שאוער זיך צו געבן דארט א וואש ארום מיט א בגד עבה, דאס מעג מען. יעצט איז די שאלה איז ווי דיק דארף זיין דער בגד, איז אין ספר ארצות החיים סימן ג' סעיף קטן צדיק א', ברענגט ער אז אונז ווייס מען נישט דעם שיעור. וויל ער ברענגען אז אזוי ווי אין יורה דעה סימן ש א איז דא א דין אז ביי כלאים טאר מען נישט זיין אויף אזא בגד וואס איז מחמם, איז זאגט ער די זעלבע שיעור ווי ס'איז דא לענין כלאים איז דא דא אויכעט.

א חלוקו הייסט נישט קיין מטלית עבה. יעצט ער וויל זאגן אז דער שיעור איז אזוי ווי ס'שטייט אין בבא בתרא פרק יש נוחלין דף קי א עמוד א' אז דער שיעור איז אזוי ווי א זאק אזוי דיק מוז עס זיין ווייל די גמרא ברענגט דארטן אז ס'איז א בזיון א גנאי מ'זאל גיין מיט דיקע קליידער אזוי ווי א זאק קומט אויס אז דאס הייסט דער שיעור אז מען מעג דורך אזא דיקע קלייד אנכאפן די ערווה, זאגט ער דער ספר בכור שור. לדעתי לא יצא הדברים מפי הארי ז ל, ס'קען נישט זיין ס'איז ארויסגעקומען פונעם ארי הקדוש אזא זאך אז מען קען אנכאפן סתם אינעם חלוקו אינעם העמד און מען זאל.

יעצט די ברכי יוסף אויף אורח חיים אין סימן ג סעיף קטן ט קריגט זיך אויכעט אויפן סולת בלולה און ער האלט אז די בגד וואס מען טוט אן דער חלוקו איז נישט קיין מטלית עבה און אזוי שרייבט אויך דער עלי' רבה אז ס'איז מותר נאר מיט א דיקן שמאטע אבער נישט מיט א בגד.

ער לייגט צו, אפילו איך וועל זיך שוין נישט קריגן, איך וועל זאגן אז ער ברענגט עס נאך, נאכן סולת בלולה, און מען מעג מיט א קלייד, מוז זיין אז עס שמועסט זיך ער האט חתונה געהאט, פארוואס? ווייל איינער וואס האט חתונה געהאט דמדינא מותר לאחוז מעג דאך אינגאנצן אנכאפן, והוא החמיר לבלתי אחוז ממידת חסידות, און ער האט מחמיר געווען אז מען זאל נישט אנכאפן ממידת חסידות, אלא כך כתב דאם אי אפשר, שרייבט ער טאמער עס איז נישט מעגליך יאחוז על ידי חלוקו זאל ער עס אנכאפן דורך זיין קלייד, לגדר פרישה בעלמא, זאל מאכן נאך א גדר און א פרישה. אבל אם אינו נשוי דמדינא אסור, טאמער ער האט נישט קיין חתונה געהאט ווען ס'איז דאך אסור מדינא ודאי לא מהני חלוקו, ס'העלפט נישט די קלייד. יעצט, ס'ווערט געברענגט אין בח, ער ברענגט א תשובה פון רב האי גאון, אז דער ערוך, ווען אויפן ווארט אם אמתו שרייבט ער אז דבאינו נשוי ווען איינער האט נישט חתונה געהאט לא יגע מתחת לטבורו במים.

יעצט, ס'דא א ספר רוח חיים אות ג, ברענגט ער פונעם רשבם אין פרשת מצורע אויפן פסוק וידיו לא שטף במים, זאגט ער אזוי, כי מי שיצא ממנו זרע דרך מקרה, ווען איינעם קומט ארויס זרע דרך מקרה, או על ידי תשמיש, ער וואוינט מיט די פרוי, צריך לרחוץ במים אותו מקום, דארף זיך אפוואשן מיט וואסער דעם פלאץ, להעביר, אוועקצונעמען, הלכלוך, די שמוץ, מהזרע הנדבק בו,

אבער נאכאמאל, דאס רעדט מען מיט די האנט אליינס, ווייל איך וויל צוקומען אז מיט א שמאטע מעג מען לכתחילה אפוואשן זיך. יעצט, ס'איז דא א ספר וואס הייסט סדר היום, ער געבט וויאזוי מ'זאל זיך אויפפירן א גאנצן טאג, שרייבט ער דארטן אז מ'זאל זיך אפהיטן פון אלע זאכן וואס זיי ברענגען צו צו ערווה, שרייבט ער, לרחוץ אותו מקום, צו וואשן דארט ווי די ערווה איז ביים מאן, בשעת רחיצה שאר הגוף, בשעת מען וואשט זיך מיט די גאנצן גוף, ס'הייסט נישט דארטן וואשט ער זיך, ער וואשט זיך איבעראל און ער געבט א וואש דארטן אויכעט, נראה לי דמותר, אבל יתעכב ברחיצת אותו מקום, ער זאל מעכב זיין ברחיצה אותו מקום, דאס איז אסור, ס'טייטש נישט ער זאל דארט וואשן און וואשן און וואשן, ער געבט א וואש און פארטיג, און ער לאזט אויס. ועם כל הדברים המותרים, טאמער א מענטש זעהט אויף די אלע זאכן וואס איז מותר, למשל מיט א שמאטע צו כדומה, רואה האדם זעהט א מענטש שבא לידי קישוי וחימום אז ער קומט צו צו קישוי אבר און צו חימום, יסלק ידו מיד עד יעבור זעם, זאל ער קודם אוועקנעמען די האנט פון דעם אבר ביז ס'וועט נישט אויפגעלעבט ווערן. יעצט, ס'דא די ספר כנסת הגדולה, שרייבט ער אז די אלע היתרים וואס איז דא איז נאר ווען ער וואשט זיך און ער זעהט נישט די ערווה, ווייל טאמער זעהט ער די ערווה דעמאלטס איז עס א הלכה אין שולחן ערוך אז ס'איז לבו רואה את הערווה טאר מען נישט זיך וואשן. יעצט, צו א מענטש מעג זיך בודק זיין דורך א שמאטע, א דיקע שמאטע, טאמער ער האט געזען קרי, ער וויל וויסן צו ער איז א בעל קרי צו נישט, צו ער מוז גיין אין מקווה, צו ער מוז זיך אויסזייפן, איז אין שלחן ערוך הרב, סימן ג' סעיף כ"ב, שרייבט ער אז מען מעג אנכאפן די אמה דורך א דיקן שמאטע, לבדוק אם ראה קרי. אין ספר הזכרונות ווערט אויך אזוי געברענגט. מ'מעג בודק צו זיין צו מ'האט געזעהן קרי. און אין ספר זכרונות שרייבט אז מ'מעג אפילו מיט א מטלית רכה אויכעט, און אז מ'מעג אפילו מיט די הענט אויכעט, פארוואס ווייל וויבאלד ער איז יעצט געווען נתחמם און ער האט געפילט אז דער אבר האט זיך אים א ציטער געטאן, ס'הייסט ס'האט ארויסגעשאסן זרע אדער וואס, און ער גייט בודק זיין, איז וויבאלד עס איז יעצט געווען אנגעהיצט איז ממילא איז עס נישט שכיח אז ס'זאל שוין ווערן נאכאמאל א קישוי אבר. יעצט, להתחכך דאס מיינט צו רייבן זיך, ס'קראצט און וויל ער זיך רייבן, דערציילט מען, כ'האב געזען פון פון הייליגן חתם סופר, ער האט געזען אז א תלמיד קראצט זיך האט ער אים ארויסגעווארפן פון די ישיבה, ער האט געזאגט ווייל די גאנצע ענין פון די תאווה האט דאך צו טון מיט קראצן און רייבן זיך. און נאכדעם ווערט אפגעשטילט דער יצר הרע ווען ס'קומט ארויס די זרע, זאגט ער די זעלבע איז קראצן זיך אויפן גוף אויכעט, יעצט אין גאנצן גוף קען מען דאך נישט אסר'ן, אבער ווען ס'קומט צו דארטן אויף יענע פלאץ טאר מען דאס אויך נישט. יעצט מיט דעם וועט עטס זעהן אז מ'טאר אויף זיין ערווה אויך נישט קוקן ווייל דאס איז א גרויסע עבירה, עט עטס ענק נאך קענען אויסלערנען א קל וחומר אז מ'גייט אין מקווה, מענער,

אזעלכעס. יעצט איך וויל מאכן קלאר אז אפילו ווען מען נוצט א האנטוך אדער א בגד עבה מיינט מען נישט אז מען מעג זיך רייבן דעם אבר מיטן בגד עבה, ווייל אויב דו רייבסט עס קומסטו זיכער צו צו א קישוי אבר און צו זרע לבטלה. וואס מען מיינט איז אז מיט דעם וואס דו כאפסט עס אן בשעת ווען דו גייסט קטנים עט עס נישט ווערן נתחמם דער אבר, און אויך אפילו דאס געבן זיך סתם א שנעלן וואש ארום דארטן, נישט דו'עסט דיך קראצן אהין און צוריק. דעמאלטס מעג מען זיך אפוואשן, דאס איז וואס מען מיינט. יעצט איז די שאלה איז וואס טוט זיך ביי א פרוי, א פרוי מוז אויך נוצן א שמאטע, א בגד, צו זי מעג זיך סתם אזוי זייפן? יעצט אויב זי שפילט זיך ארום אזוי ווי דער מאן וואלט זיך געשפילט מיט זיין אבר וועט זי אויך צוקומען צו זרע לבטלה וואס זי האט, סאו די שאלה איז וואס איז מיט איר, טאמער געט זי זיך סתם א וואש מיט א וואש קלאט מעג מען מסתם זיכער ווייל ביי. פרויען זאגט מען דאך איז לאו בני הרגשה און ביי מענער איז ער יא בני הרגשה. און אז מ'האט'ס מתיר געווען ביי מאן איז דאך זיכער ביי פרוי אז ס'איז אויך מותר. יעצט ארומצורייבן זיך מיט דעם וואש-קלאט איז די זעלבע ווי זי שפילט זיך אן א וואש-קלאט. און די זעלבע ווי ביי מאן אז ער רייבט זיך ארום דארטן טאר ער נישט. איז די שאלה איז סתם אזוי אז זי געט זיך א וואש ארום דארטן אן א וואש-קלאט וואס איז דעמאלטס דער דין? ווייל א פרוי איז דאך לאו בני הרגשה, זי ווערט דאך נישט אזוי צוהיצט אויף די מינוט ווי א מאן, איז דאס דארף מען מברר זיין. יעצט איך וויל זאגן סתם א פראקטישע עצה, א מאן גייט אין מקווה, טאמער איז נישט דא קיין וואש קלאט, איך. קען ער נעמען דעם האנטוך און נוצן איין עק, און דאס קליינע שטיקל, מיט דארט טוט ער זיך אפוואשן ביי די ערווה. מיט אביסל זייף אפילו, און נאכדעם טוט ער עס אויסרינגען, ער דרייט עס צוזאם ס'זאל ארויסגיין די עקסעס וואטער פון דעם עק, און נאכדעם וויקלט ער זיך ווייטער ארום און ער גייט ביז צו די מקווה, ממילא פעלט אים א קליין שטיקל פונעם האנטוך מיט דעם וואס ער קען זיך נישט אפווישן ווייל ס'איז אביסל נאס, און אז ער ווישט אראפ מיט די הענט אלע וואסערן וואס ער האט אויפן גוף, איז ברויך ער נישט אזא גרויסן האנטוך אויך נישט. יעצט וויל איך פארציילן א שיינע מעשה, נישט איינס נאר צוויי, ס'איז געווען א מעשה, יהודה בן יעקב האט געהאט א שניר א צדיקת, זי האט געהייסן תמר, בקיצור די תמר די צדיקת האט חתונה געהאט מיטן עלטסטן זון פון יהודה, ער האט געהייסן ער, און ער האט. געוואוינט מיט זיין פרוי, אבער ווען ס'איז געקומען אריינצולייגן די זרע אין איר זאל קענען פארשוואנגערט ווערן האט ער שנעל ארויסגעשלעפט דעם אבר, ממילא איז ארויסגעגאנגען די זרע אויף דער ערד. וואס איז געווען זיין חשבון? זיין חשבון איז געווען אז זי איז געווען זייער א שיינע און ער האט נישט געוואלט אז זי זאל ווערן שוואנגער ווייל נאך אפאר קינדער ווערט מען נישט אזוי שיין, מען ווערט אויס פון אזוי שיין. בקיצור, ער איז געגאנגען דער אייבערשטער האט אים געהארגעט. נאכדעם האט ער געהאט נאך א זון אונן.

עס וועט נישט זיין אויף זיין נאמען נאר אויף זיין ברודער'ס נאמען, והיה אם בא אל אשת אחיו ושחת ארצה לבלתי נתן זרע לאחיו, איז במילא האט ער פאר אן אנדערע סיבה געוואוינט אינעווענדיג און ארויסגענומען פאר ער האט געענדיגט אז די זרע זאל גיין אויף דר'ערד, ווייל ער האט געוואוסט עס וועט נישט גיין אויף זיין נאמען יעצט, וירע בעיני השם אשר עשה, דער אייבערשטער האט זייער געצערנט אויף ביידע, וימת גם אותו, ער האט אים אויך געהארגעט. פון דעם קענט עטץ זעהן ווי הארב ס'איז דער ענין פון זרע לבטלה. זאגט יהודה פאר תמר, ס'איז דאך דא דא נאך א זון, איך האב נאך א זון שלה. האט ער געזאגט, דו זיץ אן אלמנה ביי דיין טאטנ'ס הויז, ווען שלה וועט גרויס ווערן וועל איך דיך רופן און דו'עסט קענען מיט אים חתונה האבן. יעצט רשי און די מדרש זאגט, ער האט קיינמאל נישט געהאט בדעה זי נאכאמאל צו נעמען פאר א שניר, ווייל זי הרג'עט דאך די מענער. אזוי ווי די גמרא ברענגט אין מסכת יבמות דף לד, מוחזקת היא זו שימותו אנשיה, אז זי מוחזק אז אירע מענער שטארבן, אבער ער האט זי געזאגט גיי צוריק צו דיין טאטן, וועסט זען ווען שלה וועט גרויס ווערן. למעשה איז דורך אפאר טעג, אפאר וואכן, און בת שוע, יהודה'ס ווייב, איז אויך געשטארבן, און יהודה האט זיך געטרייסט נאך זיין ווייב, און ער איז ארויף געגאנגען צו שערן די שעף.

צו שערן די שעף. ותסר און זי האט אויסגעטון. בגדי אלמנותה, אירע קליידער פון די אלמנה מעליה, ותכס זי האט זיך צוגעדעקט בצעיף מיט א שלייער, ותתעלף, זי האט זיך אפילו דעם פנים צוגעדעקט אז מ'זאל זי נישט דערקענען, ותשב זי האט זיך געזעצט בפתח עינים. ווי די וועגן צעשיידן זיך אשר על דרך תמנתה, וואס דאס אויפן וועג פון תמנת, כי ראתה ווייל זי האט געזען כי גדל שלה, אז שלה איז שוין גרויס געווארן והיא לא נתנה לו לאשה, און מען האט זי נישט געגעבן פאר א פרוי, זאגט דער מדרש און רשי ברענגט עס לפיכך הפקירה עצמה אצל יהודה, האט זי זיך מפקיר געווען פאר יהודה שהיתה מתאוה ווייל זי האט געגליסט להעמיד צו שטעלן ממנו פון אים בנים קינדער. פון א קעניגליך הויז פון יהודה האט זי געוואלט שטעלן קינדער, יעצט דער מדרש ברענגט וואס הייסט תמנת, וואו איז דאס תמנת, זאגט דער מדרש דאס איז די מערת המכפילה, זי איז געגאנגען צו די מערת המכפילה און זי האט געוויינט ביי אברהם אבינו און אברהם אבינו לאמיך נישט ארויס ליידיג פון דיין הויז, ס'איז נישט געווען קיין מעשה פון זנות, ס'איז געווען א מעשה זי האט געוואלט אויפשטעלן קינדער פון יהודה'ן, ויראה יהודה, יהודה האט זי געזען ויחשבה לזונה האט ער געמיינט זי איז א זונה, כי כסתה ופניה ווייל זי האט זיך צוגעדעקט די פנים, ויט אליה אל הדרך. יעצט דער מדרש זאגט אז יהודה איז דורכגעגאנגען ס'האט אים נישט אינטערעסירט, איז געגאנגען דער אייבערשטער האט פארדרייט דעם וועג. און ער האט געזאגט, דו גייסט יעצט דורך אן אפארטוניטי וואס דו קענסט אויפשטעלן מלכות בית דוד מיט משיח. ויאמר, און ער האט געזאגט, הבה נא אבוא אליך, איך וועל וואוינען מיט דיר, כי לא ידע כי כלתו היא, ער האט נישט געוואוסט אז דאס איז זיין שניר. יעצט, וואס טייטש הבה נא? זאגט רשי, הכיני עצמך ודעתך לכך, גרייט דיך צו, זאלסט האבן א קלארן דעת, דאס איז נישט זנות חלילה, זאגט רשי, כל לשון הבה, לשון הזמנה, צוצוגרייטן. חוץ ממקום שיש לתרגמו בלשון נתינה, דעמאלטס הייסט עס הבה געב. יעצט, די מדרש ברענגט אויך דער אייבערשטער האט ארויסגענומען דעם המלך הממונה על התאווה, און ער האט געזאגט, יעצט וועט יהודה אויפשטעלן א מלכות בית דוד, פארוואס האט געמוזט קומען מיט אזא הסתר, שטייט שוין אין אלע ספרים, ווייל ווען נישט וואלט דער בעל דבר נישט צוגעלאזט, און ער האט געהאלטן פון אזא מין ביה קען קיין גרויסער צדיק נישט ארויסקומען, אבער זעסטו יהודה זאגט הבה נא, מען דארף זיך צוגרייטן, על כל פנים, יהודה האט מיט איר געוואוינט. ותהר לו, זי האָט אים געשװאַנגערט, װעם? גיבורים כּיוצא בו, אַזעלכע שטאַרקע װי יהודה, און צדיקים כּיוצא בו. און דאָס איז געװען פּרץ מיט זרח, און נאָכדעם פֿון ואלה תולדות פּרץ, אַז פֿון אים קומט אַרױס דוד, און אַזױ װײַטער. יעצט, זי האָט אים אױך געזאָגט, טהורה אני, איך בין טהור, פּנויה אני, איך בין אַ פּנויה, ס'איז נישטאָ קײן שום איסור, אַז דו זאָלסט מיט מיר װאױנען. יעצט, דאָס איז אײן מעשׂה. דער צווייטער ווערט געברענגט אין רות מ'עט עס ליינען שבועות אז זי געקומען אראפ ביינאכט אין די שייער און זי האט זיך אריינגעלייגט אין בעט צו בועז און בועז האט פלוצלינג געזעהן א פרוי איז לעבן זיך ער איז געווען אן אלמן האט ער א ציטער געטאן און האט געפרעגט ווער ביסטו און וואס ביסטו האט ער געזאגט איך בין די רות און נעמי נעמי איז געווען אין די משפחה פון בועז האט מיך געזאגט איך זאל קומען אויפשטעלן דיין הויז ער איז געווען דאמאלס פֿיר הונדערט יאר אלט, און דעם אנדערן אינדערפרי איז ער אוועק, ווייל ער האט נאר געדארפט איבערגעבן די זרע פון מלכות בית דוד. יעצט, דער בועז האט געזאגט איך קען מיט דיר נישט וואוינען ווייל ס'איז דא אן עלטערער אויסלייזער פון מיר, מארגן אינדערפרי עמיר גיין פרעגן צי ער וויל דיך אויסלייזן, און ער האט געזאגט חי השם שכבי עד הבוקר, ביז אינדערפרי וועל איך דיך נישט אנרירן איך שווער ביים הייליגן באשעפער'ס נאמען. שוין, דאס זענען צוויי שיינע מעשות. יעצט אין סימן קוף צדיק ב' אין הלכות נידה ווערט געברענגט דין כלה הנכנסת לחופה, א כלה גייט אריין צו די חופה בו היי סעיפים, דא פינף סעיף, סעיף א', תבעוה לינשא, אז מען האט אויפגעפאדערט פון א פרוי, דאס מיינט מען האט איר פארלאנגט אדער געבעטן אז מען וויל מיט איר חתונה. האבן. ונתפייסה און זי געזאגט אקעי. צריכה לישב ז' נקיים דארף זי זיצן ז' נקיים. צו זי דארף הפסק טהרה צו נישט איז א מחלוקת דער מחבר און אנדערע אחרונים דער מחבר זאגט ואינה צריכה הפסק טהרה אף על פי שלא בדקה ביום התביעה להפסיק בטהרה מונה מיום המחרת ז' נקיים. אזוי האלט דער מחבר. יעצט, דער שך אין סעיף קטן א' ברענגט והאידנא נהגו להפסיק בטהרה אף לבתולה, ובודקין כל ז' נקיים, וכך כתב מהרשל, ומביא הפרישה והבח. יעצט, איך וויל נאכאמאל באטאנען אז דאס רעדט מען פון א פרוי וואס מ'האט איר געבעטן אז מ'וויל מיט איר חתונה האבן מ'האט מורא פאר דם חימד, ווייל טאמער איז עס א פרוי וואס זי האט חתונה געהאט אדער א פרוי וואס זי האט איר וסת אדער א פרוי וואס זי האט געזען דם נידות, אפילו נישט אין די צייט ווען זי דארף זעהן, דעמאלטס איז עס נישט דם חימוד, איז עס געהעריג דם נדות און מ'דארף מאכן הפסק טהרה. יעצט אין אמת'ן דארף מען האבן פיר טעג פאר די ספרדים און פינף טעג פאר די אשכנזים ביי יעדע געהעריגע וסת, פארוואס דארף מען דא נישט האבן? ווייל א כלה דארף אויך נישט האבן, ווייל די גאנצע טעם איז ווייל כ'האב מורא דער מאן האט אריינגעלייגט זרע און ס'וועט ארויסקומען וועט עס צושטערן די שבעה נקיים, ווייל פונקט אזוי ווי בלוט, צושטערט שבעה נקיים טוט אויכעט צושטערן די שבעה נקיים, די פולטת שכבת זרע וואס איר רחם שפייט אויס פון איר מאן. מילא מוז זי ווארטן פיר טעג אדער פינף טעג ווייל נאכדעם איז די שכבת זרע מסריח, אבער דא וויבאלד ס'איז תבעוה לינשא און מען רעדט פון דם חימוד, און די זעלבע אויכעט טאמער א פרוי וואס זי גייט חתונה האבן, זי האט נישט געהאט נאך קיין מאן, כ'מיין די לעצטע לאמיר זאגן שטיק צייט האט זי נישט געהאט קיין מאן, אפילו זי האט יא געהאט אמאל, זי איז א גרושה אדער אן אלמנה. אבער אז זי האט אין די לעצטע פינף טאג פאר זי וויל פוסק בטהרה זיין נישט געוואוינט מיט א מאן, דאס טייטש אז זי האט נישט געהאט א מאן, ווייל טאמער זי האט א מאן און זי וואוינט נישט מיט אים פינף טאג דעמאלטס העלפט נישט דאס אז זי דארף נישט ווארטן קיין פינף טאג, ווייל דאס וואס זיי האבן נישט געוואוינט מיינט גארנישט, זי האט אבער געקענט וואוינען, מה שאין כן אז זי האט נישט געהאט חתונה געהאט, דעמאלטס איז אביסל אנדערש אז זי דארף נישט ווארטן קיין פינף טעג, ווייל זי ווארט דאך שוין פינף נישט ריינע טעג א לאנגע צייט. פון ווען זי באקומט די וסת פון ווען זי איז צוועלף יאר אלט, איז דאס איז די דין פון תבעוה לינשא. יעצט דער טורי זהב ברענגט אין סעיף קטן א', ס'שטייט שמא מחמת חימוד האט זי געזען, כסב הרב המגיד בפרק ט' ד דהלכות איסורי ביאה דזהו מדרבנן, ווייל דהם החמירו בגזירה זאת, דם נידות איז א דאורייתא, אבער תבעוה לינשא דאס איז א דרבנן. פארוואס? והלא מן התורה מותרת גמורה, שהרי אפילו ראתה בלא הרגשה מן התורה אינה טמאה. מן התורה אפילו ווען זי זעהט דם נידות אן הרגשה איז זי דאך אויך נישט טמא. כל שכן זה שלא מצאה אפילו כתם, זי האט דאך נישט געטראפן גארנישט. אזוי זאגט דער רב המגיד אין פרק ט' אין הלכות איסורי ביאה. עד כאן לשונו. זאגט דער טורי זהב, ובזה ניחא לי, מיט דעם איז גוט, הא דאיתא בפרק. קמא דסוטה, גבי תמר ותשב בפתח עיניים, האמיר יעצט גערעדט פון די מעשה, תמר האט זיך געזעצט בפתח עיניים, שנתנה עיניים לדבריה, זי האט געגעבן א אויג פאר אירע רייד, שאמרה ליהודה, זי האט געזאגט פאר יהודה טהורה אני איך בין ריין מנדות, וויאזוי איז זי געווען ריין פון נדות? תבעוה לינשא דארף מען דאך ווארטן, וכן מצינו ברות שנכנסה למיטתו של בועז, רות איז אריין אינעם בעט פון בועז, אחר שטבלה, נאכדעם וואס זי האט זיך געטובלט, איז יא יא, אבער וקשה הא צריכים שבעה נקיים, אחר שנתפייסו ביחד, ליסע זע זע, נאכדעם וואס מען האט נתפייס געווען. אז מען גייט חתונה האט מען געדארפט שבעה נקיים, ולפי מה שכתבתי זאגט דער טורי זהב לויט ווי איך האב געשריבן ניחא גוט דעדיין לא היתה גזירה זו ס'איז נאכנישט געווען די גזירה פון תבעוה לינשא נאר שפעטער האט מען דאס מתקן געווען אלא דצריך עיון כיון שהיא מדרבנן היכן מצינו שחידשו גזירה זו וואו געפינען מיר אין ש"ס אז די חכמים האבן דאס געמאכט די גזירה יעצט געפינען געפינען מיר עס אין די גמרא מסכת נידה דף ס"ו. און ס'איז א מימרא פון רבא, רבא זאגט תבעוה לינשא ונתפייסה צריכה לישב שבעה נקיים, קומט אויס ורבא הוא שהמציא חומרא זו, רבא האט ממציא געווען די חומרא בימיו פון זיינע צייט, יעצט קשה, מההיא דפרק החולץ, די גמרא ברענגט דארט א מעשה אז רב איז געגאנגען ער איז אין עפעס אן אנדערע שטאט און ער האט געזאגט א מורא'דיגע דרשה, און נאכדעם האט ער אויסגערופן נאך די דרשה, מאן בעיא למהוי איתתא ליומא, ווער וויל מיך נעמען פאר א מאן און איך זאל קענען האבן א פרוי? פרעגט דארטן די גמרא, והא אמר רבא תבעוה לינשא ונתפייסה צריכה לישב שבעה נקיים, וואס האסטו פון דעם אז איינער וויל דיך נעמען, דו מוזט דאך קודם ווארטן דאס זיבן נקיים, יעצט זאגט דער טורי זהב איז מאי פריך, וואס פרעגט די גמרא? ונתחדשה חומרא זאת בימי רבא, ערשט אין רבא'ס צייט האט מען געמאכט די חומרא ווייל ס'ארבעט אזוי. רב איז געווען די ערשטע דור פון אמוראים אין בבל, זיין אמת'ע נאמען איז געווען רב אבא בר אייבו, אזוי ווי מ'האט גערופן רבי יהודה הנשיא אין ארץ ישראל רבי, אזוי האט מען גערופן רב אבא אין בבל רב. יעצט ער איז געווען פון די ערשטע אמוראים, וועגן דעם די גמרא זאגט אמאל רב תנא ופליג, ער האט א כח ווי א תנא, כאטשיג ער איז געווען אן אמורא אין בבל. רבא ווידעראום איז שוין געווען אסאך שפעטער. רבא איז געווען דער פערדער דור פון אמוראים אין בבל. עס איז געווען אביי מיט רבא. יעצט, רב איז געווען דרײַ טויזנט נײַן הונדערט און נײַן און זיבעציק יאר נאכדעם ווען די וועלט איז באשאפן געווארן, דאס איז Thirty Nine, Seventy Nine, און רבא איז געווען. פֿיר טויזנט הונדערט און דרײַצן, Four Thousand One Hundred and Thirteen, פון ווען די וועלט איז באשאפן. דאס איז א קיימא-לן פון הונדערט און דרײַצן יאהר, וואס רבא איז געווען שפעטער נאך רב, סאו וואס פרעגט די גמרא? והא אמר רבא, וויאזוי האט רב געקענט זאגן, מאן בעיא למהוי איתתא ליומא? פרעגט די גמרא והא אמר רבא, רבא איז דאך געווען אסאך שפעטער. זאגט דער טורי זהב ונראה לי דבאותה שעה שגזרו חכמים על הכתמים, דעמאלטס וואס מען האט גוזר געווען אויף כתמים אזוי ווי ס'שטייט אין אנפאנג סימן ק"צ, און ולא התירו בשביל שלא הרגישה, און מ'האט נישט מתיר געווען ווייל ז'האט עס נישט געפילט איז מן התורה איז עס בכלל נישט טמא, נעשה גם גזירה זאת איז אויך די גזירה געווארן אז. פונקט אזוי ווי מען פילט נישט דעם דם און מען האלט אז ס'איז טמא מן התורה, וועלכע דם? די דם נידות, איז די זעלבע אויך ווען מען פילט נישט די דם פון די דם חימוד, איז אויך אין די זעלבע גזירה, ואין מועיל לה מה שלא הרגישה, און ס'העלפט נישט דאס וואס האט נישט מרגיש געווען. יעצט מיט דעם האט אנגעהויבן דער טורי זהב. אז די רב המגיד שרייבט אין הלכות איסורי ביאה אז דאס איז נאר מדרבנן ווייל דהם החמירו בגזירה זו איז איז מן התורה מותרת גמורה ווייל מן התורה שאף ראתה בלא הרגשה מן התורה אינה טמאה איז כל שכן זו שלא מצאה כתם זי האט אפילו נישט געטראפן אפילו קיין כתם. יעצט סימן קוף צדיק ביי דיני כתמים ובדיקת אישה.

וצריכה הפסק טהרה, און ווען ס'דארף האבן א הפסק טהרה, דאס מיינט שתבדוק עצמה זאל זיך בודק זיין, ותמצא טהורה, און זאל זען אז איז טהור, אזוי ווי ס'שטייט שוין ווייטער אין סימן קוף צדיק ו', וויאזוי מ'מאכט א הפסק טהרה, וועמיר שוין רעדן פון דעם. אבער אינטערעסאנט, כאטשיג דער טורי זהב זאגט אז ס'געווען די זעלבע גזירה אין איין צייט, די כתמים מיט. די דם חימוד, דעסוועגן דאך ביי דם חימוד זאגט דער מחבר אז עס איז אין סימן קוף צדיק ב' סעיף א' אינה צריכה הפסק טהרה, און איך האב שוין דארטן געברענגט אז ס'איז דא די אחרונים זענען קריגן זיך מיטן מחבר און זיי האלטן ס'דארף יא א הפסק טהרה. דא אין סימן קוף צדיק ווי מ'רעדט פון כתמים שטייט קלאר די מחבר פסק'נט וצריכה הפסק טהרה זי דארף א הפסק טהרה שתבדוק עצמה זאל זיך בודק זיין ותמצא טהורה און קיינער קריגט זיך נישט אויף דעם. אחר כך תמנה און ציילט זי שבעה נקיים, זיבן טעג, חוץ מיום המציאה, אויסער דעם טאג וואס זי האט עס געזען, ווייל ווען מען זעט ביי פאר בין השמשות, פאר סאנסעט, מאכט מען א הפסק טהרה, און מען ציילט הערשט דעם אנדערן טאג פארן ערשטן טאג. כאילו זאגט צו די רמ"א ראתה ודאי אזוי ווי זי האט זיכער געזען. סא דאס איז דער חילוק צווישן די צוויי, ווייל דא למעשה טרעפט מען מען האט געטראפן א כתם אויפן גוף אדער אויפן קלייד, ממילא פון ערגעץ קומט דאך עס, אזוי ווי ס'איז א ספק בין איך תולה לחומרא אז ס'קומט פונעם מקור, מה שאין כן ביי דם חימוד האט מען גארנישט געטראפן. אפילו מען טרעפט נישט איז ער דאך אויך טמא, סאו ס'איז אין די זעלבע צייט די גזירה, ס'איז אין די זעלבע גזירה, אבער פונדעסטוועגן דאך איז עס נאך נישט אינגאנצן גלייך, ווייל דא ביי דם חימוד אפילו מען טרעפט גארנישט איז ער דאך אויך טמא, אבער וויבאלד מען האט גארנישט געטראפן איז א מחלוקת צו מען דארף הפסק טהרה, מה שאין כן ביי די כתמים וואס מען טרעפט האלט יעדער מען דארף הפסק טהרה. יעצט די צווייטע חלק פון טורי זהב אין סימן קוף צדיק ב' סעיף קטן א' זאגט ער אזוי ועוד נראה לתרץ, נאך א תירוץ פארוואס ביי תמר און רות האט מען נישט חושש געווען פאר דם חימוד, זאגט ער, דגבי תמר ורות ביי תמר ורות לא היה חשש שמא תראה מחמת חימוד, ס'איז נישט געווען קיין חשש אז זי מחמת חימוד, דמיד שנתפייס יהודה, אין די זעלבע מינוט וואס יהודה האט נתפייס געווען אז ער וויל מיט איר וואוינען, און אויכעט בועז, אז היו עמהם במיטה, זענען זיי געווען אין איין בעט, והוה ליה כמי שיש לה פת בסלו. און ס'הייסט אזוי ווי ס'דא פת בסלו, במילא עט די פרוי נישט ווערן אינגאנצן צוקאכט. מה שאין כן בשאר כלה, אן אנדערע כלה וואס ס'דוירט דאך נאך צייט ביז מ'וועט מאכן די חתונה, איז אנדערש די זאך. יעצט אין דגול מרבבה אין שלחן ערוך שטייט דא אז די סברה פונעם טורי זהב, אזוי איז משמע אין די גמרא מסכת יומא דף י"ח עמוד ב, אין תוס' דיבור המתחיל יחודי הוו מייחדי, מען האט מייחד געווען, יעצט אויך אין תוס' ישנים דיבור המתחיל היא באותו היום, איך וויל נישט אריין גיין אין דעם אלעם ווייל ס'וועט זיין צו לאנג, יעצט לויט דעם טורי זהב קומט אויס אז טאמער למשל א בחור גייט אויס מיט א מיידל און ער שפילט ליבע מיט איר און זי וויל זייער שטארק פאר די בעילה אסורה און ער האלט נאך נישט דערביי איז האב איך א שאלה פון דם חימוד אויכעט, יעצט ס'איז דא א ריב"ש וואס ווערט צוגעברענגט אין שלחן ערוך יורה דעה הלכות נידה סימן קפ"ג סעיף א' איז דא הגה, זאגט די רמ"א אז ואין חילוק בין פנויה לנשואה לענין איסור נידה ס'נישט קיין חילוק צווישן א פנויה און א נשואה דאס ברענגט די ריב"ש אין סימן תכ"ב ער ברענגט די בית יוסף ברענגט עס אויך צו זאגט דער באר הייטב אז א נידה. כאטשיג ס'איז די זעלבע א. א נשואה ווי א פנויה, זאגט ער אבער אבל אין צריך טבילה, א פנויה דארף זיך נישט טובל'ען, פארוואס? משום דבהסתלק ממנה איסור חמור, הנידה, ס'וועט אוועקגיין דער איסור חמור פון נידה, נידה איז דאך א איסור כרת, תבוא לידי זנות, ס'וועט צוקומען צו זנות שהיא איסור קל וואס דאס איז א איסור קל, דאס טייטש אז ס'איז נישט דא קיין איסורי כריתות אין דעם, ס'איז נאר א לאו אין די תורה. לא תהיה קדשה, און אזוי ווייטער. און דאס איז די ריב"ש אין סימן תכ"ב, די ריב"ש זאגט מען זאל נישט לאזן קיין פנויות זאלן זיך טובל'ען, ס'איז דא אין די אחרונים א גאנצע אריכות אז ערב ראש השנה ערב יום כיפור, ס'איז געווען זאלכע וואס געוואלט מטהר זיין, און די אחרונים פירן אויס אז מען זאל נישט לאזן קיין בתולות זאלן זיך טובל'ען, יעצט לויט דעם קומט אויס אז אפילו א בתולה זאל זיך האבן געטובל'ט איז. איסור נידה איז נישט דא, אבער ס'איז דא די אנדערע איסור פון דם חימוד, ווייל זי וויל זייער שטארק, און ס'גליסט און ס'ברענט, און דער בחור קען זיין ער האלט נאכנישט ביי דעם, און קען זיין ער וויל נישט אז זי זאל ווערן אויס בתולה וועגן אים, ווייל מארגן צו בעטן אלעמאל און זי וועט זאגן דו מוזט חתונה האבן מיט מיר, און קען זיין בכלל ער וויל נישט זיין משועבד. צו מאכן א מיידל אויס בתולה דאס איז א מעידזשער מעידזשער דענט אינעם גאנצן לעבן פונעם מיידל. איז עס כאפט ער נישט אז ער האט נאך א פראבלעם אויך וועגן איסור דם חימוד. יעצט וואס איז דאס פונקטליך דם חימוד האב איך שוין געזאגט דער חזון איש זאגט אז דאס קומט ס'איז אזוי ווי דם נידות צו ס'איז ממש דם נידות צו נישט איז שווער צו זאגן ווייל טאמער נישט וואס האט מען געדארפט האבן א גזירה דרבנן אויף דעם? עס קען זיין ווייל מ'האט נישט מרגיש געווען איז עס אן הרגשה, קען זיין וועגן דעם האט מען געדארפט די גזירה, אבער באמת וואס דם חימוד איז, לויט וויאזוי די דאקטוירים זאגן, דאס איז אזא שפייעכץ פונעם רחם, ס'גייט ארויס אזא שפייעכץ, אזוי ווי ווען א מענטש ס'גליסט אים א גוטע סטעיק אדער א גוט שטיקל פלייש הייבט אן צו קומען די שפייעכץ פון מויל, דער רמב"ם זאגט אפילו אז מען טאר עס נישט אראפשלינגען ווייל מען קען ס'א סכנה טאמער ס'קומט די שפייעכץ פון א זאך וואס מען האט געוואלט זייער מען האט געגליסט די זעלבע האט די רחם אויך ס'לאזט ארויס אזאלעכע פייכקייטן און און דאס איז פון די טשעינדזש אוו הארמאונס וואס די פרוי וויל האבן תשמיש און ס'איז אויך דא אנדערע זאכן וואס איז אויך גורם דעם דם חימוד איז בעיקר איז ס'איז א הארמאון טשעינדזש און די הארמאונס טשעינדזשען זיך פאר אסאך אנדערע זאכן אויך. איז במילא וועסטו אויך פארשטיין פארוואס ווען א מענטש האט חתונה און די פרוי בעט אים אז זי וויל זיך יעצט באהעפטן מיט אים, פארוואס האב איך נישט מורא פאר דם חימוד, אזוי ווי דער ט"רי זהב זאגט ווייל זיי זענען דאך שוין דארטן אין בעט, ווי איינער זאגט גארנישט וועט עס שוין נישט אפשטעלן. יעצט איז דא פרויען וואס זיי זעען אמאל בלוט אין די יורין האבן זיי מורא אפשר איז דאס איז דם חימוד, איז די ענפער איז אז ס'איז נישט דם חימוד, דם חימוד קומט פונעם זעלבן פלאץ ווי ס'קומט דם נידות נאר ס'קומט פון אן אנדערע סיבה, די דם נידות קומט פון די אוועריס און ס'גייט אריין צו די פעלאופיען טובס און דארט גייט עס צו די יוטערעס וואס דאס איז די רחם און נאכדעם איז דא די סערוויקס ווי ס'קומט זיך צוזאם די רחם מיט די וועדזשיינע און נאכדעם קומט עס אריין אין די וועדזשיינע און ס'קומט ארויס מה שאין כן דם חימוד, דאס קומט פון די שוויץ און פון די שפייעכץ פונעם רחם, און דאס קומט ארויס אלס דם חימוד. יעצט, דער חזון איש זאגט אז דאס איז די זעלבע דם ווי די דם נידות, איז עס קען זיין אז וויבאלד ס'הייבט שוין אן ארויסצוקומען שלעפט עס שוין מיט פון די יוטערעס, אזוי ווייזט אויס פון חזון איש, ווייל ער זאגט אז ס'איז די זעלבע דם. וואס די אישה האט וואס דאס איז רויט. יעצט ס'איז דא אסאך מאל א פרוי וואס נאכדעם וואס זי האט שוין די וסת און וויל זיך שוין רייניגן הייבט אן צו קומען די בלוטן האבן זיי מורא אז דאס איז אפשר דם חימוד איז זאלן זיי וויסן ניין געווענטליך אז ס'הייבט אן נאכדעם צו קומען איז עס א פראבלעם אז ס'איז ערגעץ אנגעקראצט אין די וועדזשעינע און זי דארף גיין צו א פרוי וואס זי האט ניסיון פראקטיק אין דעם פון רבנים מ'זאל באקוקן אפשר האט זי א קראץ ערגעץ אין די וועדזשעינע. אבער דאס איז ווייט פון דם חימוד, דאס האט מיט דעם גארנישט. איז געווענטליך ווען איינער פרעגט א שאלה פון דם חימוד איז טאמער איז ער א חתן כלה קען עס זיין אז ס'איז געווען א דם חימוד ווייל ביי זיי מאכט זיך דעם דם חימד, אבער סתם ביי א פארהייראטע פרוי איז כמעט נישט דא אזא מציאות אז ס'זאל זיין דם חימד. אבער צו קיין גרויסע נפקא מינה איז עניוועי נישט ביי א פארהייראטע פרוי ווייל זי דארף האבן חמשה ימי טומאה, הפסק טהרה, שבעה נקיים, און. און בדיקות יעדן טאג צוויי מאל אינדערפרי און ביינאכט, און נאכדעם חפיפה און טבילה, און למעשה ביי דם חימוד דארף מען דאך אויכעט די זעלבע, ווייל ס'איז דאך דא שיטות וואס זיי האלטן אז מען דארף דארטן אויכעט האבן א געהעריגע הפסק טהרה, און דאס וואס ס'שטייט נישט אין שולחן ערוך אז ביי דם חימוד דארף מען האבן פינף טעג ווייל מען רעדט פון נישט א פארהייראטע, און ממילא האט זי נישט געוואוינט מיט איר מאן איז נישט דא קיין פולטת שכבת זרע. יעצט, די גמרא ברענגט אין מסכת נידה דף כ עמוד ב א מעשה, ס'איז געווען א מעשה אז א פרוי האט געברענגט דם פאר רב אלעזר, ער האט עס געשמעקט האט ער געזאגט ס'איז דם חימוד. רב אמי איז געגאנגען נאך די פרוי און ער האט געוואלט זען צו ס'איז אמת, האט ער געפרעגט די פרוי וואס איז געשען אז דו ביסט זיך געגאנגען בודק זיין, ווייל ער האט געוואלט זען צו רב אלעזר ווייסט וואס ער רעדט, האט זי געענטפערט אז איר מאן איז געווען אויפ'ן וועג און זי האט זייער געגלוסט האט ער געזען. דער ר' אמי אז ר' אלעזר איז גערעכט. די גמרא ברענגט נאך א מעשה וועגן דם חימוד אז א גויטע וואס האט געהייסן איפרא הורמיז האט געברענגט דם פאר רבא'ן ווייל זי האט געוואלט זעהן צו ער קען צו דאס איז סתם די באקוקן בדיקות דאס האט א ווערד צו נישט קיצור רבא האט געשמעקט דעם בלוט און ער האט געזאגט דאס איז דם חימוד יעצט כדי מען זאל פארשטיין די גמרא, פון רב אלעזר און רבא וואס האבן געזאגט אז דאס איז גארנישט און נאר דם חימד, איז דא אין דעם דריי שיטות. איין שיטה איז די ר"ן אין נידה דף כ עמוד ב' דיבור המתחיל הא אז דם חימוד איז טהור ממש. די צווייטע איז די רשב"א דארט אין דיבור המתחיל האי האלט אז דם חימוד איז טמא מן התורה, און די דריטע שיטה איז דער אור זרוע אין הלכות נידה סימן שמ"א שרייבט אז דם חימוד איז טמא מדרבנן. יעצט מען זעהט אז דער רבא וואס האט געמאכט די גזירה פון תבעוה לינשא צריכה לישב שבעה נקיים, דער רבא האט אבער פארשטאנען צו דעם דם חימוד און ער האט געפסקנט אז דם חימוד איז נישט קיין דם. יעצט דער אמת מען דארף פארשטיין, בשלמא לויטן ר"ן, וואס דער ר"ן האלט, אז דם חימוד איז טהור, פארשטיי מיר פארוואס אז מ'האט געפרעגט א שאלה רבי אלעזר און רבא'ן האבן זיי געזאגט ס'איז דם חימוד ווייסט מען די פרוי איז ריין, אבער לויטן רשב"א וואס די רשב"א האלט אז דם חימוד איז טמא מן התורה, און וואס איז מיר א חילוק וויאזוי דו רופסט עס אן צו דו רופסט עס אן דם חימוד צו דם נידה, איז זאגט די רשב"א און תוס' רא"ש אין נידה דף כ עמוד ב' אז דם חימוד איז נאר געווען זאל ווייזן זייער חכמה ווי ווייט זיי האבן פארשטאנען דעם חילוק פון די דמים. דאס טייטש אזוי, אין הכי נמי ביידע זענען טמא מן התורה, סיי דם חימוד און סיי דם נידה, פונדעסטוועגן דאך זענען אונז מורא'דיקע בקיאים אין מראות דם. יעצט בפרט נאך ביי רבא'ן, ווייל רבא איז דאך געקומען איפרא הורמיז, דאס איז דאך געווען שבור די מאמע פון שבור מלכא, איז במילא האט ער געוואלט ווייזן די חכמה פון כלל ישראל. יעצט כ'האב ענק געברענגט דא די רז"ה וואס ער פרעגט פון די גמרא מסכת נידה אז דף ס"ו דארט שטייט רבא האלט תבעוה לינשא דעמאלטס דארף מען ציילן זיבן נקיים ווייל כ'האב מורא זי האט געזען דם חימוד לויטן רן וואס ער האלט אז ס'איז טהור איז אפילו וואס האט זיכער געזען דם חימוד איז ער דאך טהור איז ענפערט דער רן אז ביי תבעוה לינשא האב איך מורא טאמער ס'האט זיך אויסגעמישט דם נידה מיטן דם חימוד, און זי איז טמא מחמת דעם דם חימוד. דאס איז וואס דער חזון איש זאגט עס אויך צווישן די שורות, נאר מען מוז קענען דעם רן מען זאל פארשטיין וואס ער זאגט. ער זאגט אז ס'איז די זעלבע בלוט ווי די דם נידות, נאר וויבאלד ס'איז דם חימוד איז עס נישט טמא, אבער ס'שלעפט. מיט מיט זיך אביסל דם נידות, און במילא דאס איז געווען די גזירה אז זי מוז תבעוה לינשא מוז ווארטן זיבן נקיים ווייל ס'שלעפט מיט דם נידות, הייסט אויב די ווייסט זיכער ס'איז נאר דם חימוד לויטן רן איז עס טהור, אבער אזוי ווי די ווייסט דאך נישט זיכער אפשר ס'האט מיטגעשלעפט דעמאלטס ווערט סע טמא, איז למעשה די צוויי אמוראים ר' אלעזר מיט רבא'ן זיי האבן געקענט זעהן צו דאס איז דם נידות צו דאס איז. דם חימוד, און זיי וואלטן געקענט פסק'ענען אזא שאלה, ווייל זיי האבן געוואוסט אז ס'איז נישט אויסגעמישט. און נאכדעם זאגט דער חתם סופר אין מסכת אויף חידושים אויף מסכת נדה דף כ' עמוד ב', אז וויבאלד א פרוי האט שוין חתונה געהאט האב איך נישט מורא אז ס'מישט זיך אויס דם נידות מיט דם חימוד, ווייל איר חימוד איז שוין נישט אזוי געוואלטיג, ווייל זי האט עס שוין געפילט, זי ווייסט שוין וואס דאס איז. מה שאין כן ביי א פרוי וואס איז תבעוה לינשא, זי ברענט נאך מער די תאווה, מישט זיך אויס דם חימוד מיט דם נדות. יעצט די מעשה אין די גמרא דף כ' עמוד ב' פון ר' אלעזר און רבא'ן, זיי זענען געווען די פרויען וואס האבן געפרעגט זענען געווען חתונה געהאטע, ממילא האבן זיי עס מתיר געווען אז ס'איז נישט שייך אז ס'האט זיך אויסגעמישט פון ביידע. יעצט דער חזון איש אין יורה דעה סימן ק"כ סעיף קטן א', פרעגט לויטן רן פון ווי קומט דער דם חימוד? זאגט דער חזון איש דריי מעגליכקייטן מען זאל מסביר זיין די שיטת הרן, איינס זאגט ער אז דאפשר דטהור כיוון דאינו דם היוצא בטבע כלומר בווסתה, ס'איז טהור ווייל ס'קומט נישט ארויס בטבע אזוי ווי אויף א ווסת, ס'איז נישט קיין נארמאלע זאך דם חימוד, אבער נאכדעם איז ער דוחה דעם הסבר פארוואס ווייל ס'איז דא א דין דם היוצא באונס כגון על ידי קפיצה דאך טמא מן התורה. נאכדעם שרייבט ער אז ס'איז מעגליך אז די חזל האבן געוואוסט אז דם חימוד איז נישט איינע פון די ד' מיני דמים וואס איז טמא, וואס איך האב געזאגט אין אן אנדערן שיעור שוין. נאכדעם איז ער דאס אויך דוחה, ווייל טאמער נישט וואלט דאך די גמרא נישט געדארפט זאגן אז ר' אלעזר און רבא אין מסכת נדה דף כ עמוד ב אז זיי האבן געקוקט אויפן דם און זיי האבן נישט געשמעקט אז ס'האט אין זיך דעם דם נידה, האבן זיי עס מתיר געווען. עס קומט דאך אויס אז דאס האט נישט צו טון מיט די גרויסע חכמה, ס'האט צו טון אז דאס איז נישט איינע פון די ד' דמים, דעמאלטס האט מען נאך געקענט די ד' דמים, וועגן דעם ווענדט ער דאס אויך אפ, זאגט ער, צריך לומר, דדם חימוד טהור משום דאינו בא מן המקור, ס'קומט נישט פונעם מקור, נאר איך האב ענק שוין געזאגט, ס'איז אזוי. אין די וואדזשיינע אדער ערגעץ קומט ארויס אזא מין שפייעכץ און פון דארטן קומט עס. יעצט דער חשק שלמה אין מסכת נדה דף כ עמוד ב זאגט דם חימוד בא מן העליה וטהור ולא מן המקור, ס'קומט פון די עליה און נישט פונעם מקור, יעצט ווער ס'געדענקט דעם שיעור וואס כ'האב גערעדט וועגן די עליה און די מקור איז שווער צו פארשטיין וויאזוי ס'קען קומען פונעם עליה און נישט פונעם מקור, נאר לויט ווי אזוי רש"י דארט מאלט עס אויס און תוספות שטימט דאס טאקע, אבער למעשה דער חתם סופר זאגט שוין אויף דעם אז היינט איז די מציאות ווייזט אנדערש. קומט אויס אז דאס וואס קומט פון די עליה וואס דער חשק שלמה זאגט דאס איז היינט אינגאנצן אנדערש ווייל ווען ס'קומט ווען פון אויבן וואלט עס געווען דם טמא. שוין, דא האב איך אביסל מפלפל געווען אינעם ענין פון דם נידה און דם חימוד, דער עולם זאל אביסל פארשטיין וואס דא גייט פאר.